אלא אמר מר זוטרא האט מר זוטרא געזאגט ווי אזוי עס טוט אויף מעמד שלשתן ווייס איך טאקע נישט, הני תלת מילי דיע דריי זאכן וואס כ'וועל דא באלד אויסרעכענען שוינהו רבנן האבן די רבנן נישט געמאכט כהלכתא בלא טעמא גלייך ווי ס'וואלט געגעבן ווי ס'וואלט געוועזן הלכה קבלה למ הלכה מסיני וואס מ'דארף אויף דעם נישט געבן קיין טעם איז תוספות מסביר פארוואס מעמד שלשתן איז קונה, פארוואס די חכמים האבן עס מתקן געווען, איז דא אויף דעם א טעם, ווייל די חכמים ווילן, אמאל איז נישט דא די באקוועמליכקייטן, די חפץ איז נישט דא אט דא, האבן די חכמים געמאכט ס'זאל קונה זיין אזוין קנין, אפילו די חפץ איז דא נישט דא. דאס האט דא א טעם פארוואס די חכמים האבן מתקן געווען איז דא, נו, פארוואס האבן געדארפט מען דאס מתקן זיין? נאר וויאזוי דער קנין העלפט דאס האט נישט קיין טעם, אבער די חכמים האבן שוין א כח, הפקר בית דין הפקר. וועלכע דריי זאכן? חדא הא איינס דיע זאך פון מעמד שלושתן, ואידך די אנדערע זאך, דאמר רב יודא אמר שמואל, רב יודא האט געזאגט פון שמואל'ן, הכותב כל נכסיו לאשתו, איינער שרייבט א שטר, ער האט א פרוי און ער האט זין, שרייבט ער א שטר אז די גאנצע פארמעגן גיט ער אוועק זיין פרוי, איז דער דין אז די פרוי האט גארנישט, לא עשאה האט ער נישט געמאכט אלא אפוטרופיא אז זי זאל אויפפאסן אויף דעם אויך, כאטש ער האט געשריבן בלשון מתנה, דאך. זאגן מיר אז א מענטש וועט נישט איבערלאזן די זין זיינע און ער זאל אוועקגעבן דאס דער פרוי, איי עס איז דאך דא א שטר, און שטענדיג דארף איך קוקן אויפן שטר, א שטר עס איז געחתמעט, וואס איז מיר דער חילוק וואס ער טראכט? נאר דאס איז אויך א תקנה פון די חכמים, מצד הדין וואלט זי געדארפן קונה זיין. איז ווי וועט איר זאגן ווי האבן די חכמים דעם כח, דארף מען אויך צוקומען הפקר בית דין הפקר, ואידך, און די דריטע זאך, דאמר רב חנניה, רב חנניה האט געזאגט, המשיא אישה, איינער מאכט חתונה א פרוי לבנו גדול, צו זיין גרויסן זון, צו דעם עלטסטן זון, און דער סדר איז אמאל געוועזן, ווען מען איז געגאנגען חתונה מאכן דעם עלטסטן זון, צו ביי האט מען אויפגעבויט א ספעציעלע בית חתנות, א ארט ווי די געסט זאלן זיך קענען געפינען, זאגן מיר בבית ער האט געמאכט די חתונה אין הויז קנאו, אט איז דער זון קונה געווען, מען מיינט נישט אין זיין הויז וואס ער וואוינט, מען מיינט ער האט אויפגעבויט א ספעציעלע הויז, איז דאס אויכעט א ענין פון א תקנה פון די חכמים, וואס די זאך האבן מיר נישט קיין טעם. אמר ליה רב לרב אחא ברדלא, רב האט געזאגט צו רב אחא ברדלא, קבא דמוריקא אית לי גבך, איך האב ביי דיר א קאפ א מאס מוריקא פון אזעלכע ירקות, יהביה לפלוני, גיב עס אוועק פאר דעם מענטש, באפיה קאמינא לך, איך זאג עס פאר דעם מענטש וואס דארף דאס נעמען, זאג איך, דלא הדרנא בי, לערן איך יעצט פשט, איך זאג צו אז איך וויל נישט האבן חרטה, ער איז דא דא, וועמען דו דארפסט עס געבן, איך זאג צו איך וויל נישט האבן קיין חרטה, פרעגט די גמרא, מכלל קומט דאך אויס דאי בעי ער זאל וועלן, הדר ביה קען ער חרטה האבן, ער דארף צוזאגן ער האט נישט חרטה, אבער ער וויל חרטה האבן, קען ער חרטה האבן. און מיר ווייסן דאך במעמד שלשתן האט מען דאך געזאגט האט דאך רב געזאגט אז עס איז הלכה אז מעמד שלשתן האט מען קונה געווען אויב יענער מענטש איז דאך דא ווי דארף מען נישט צוזאגן ענטפערט די גמרא הכי קאמר נישט ער האט געזאגט צו אים אז ער זאגט אים צו ער העט נישט חרטה האבן נאר ער האט געזאגט צו אים דברים הללו דיע זאכן וואס זיי ווערן געזאגט באפיה ווען ער איז דארטן דא, לא ניתנו לחזרה, קען מען נישט חרטה האבן, ער האט איינמאל געגעבן די מתנה, און ער האט דרך אגב געזאגט דעם דין, אז זאלסט וויסן זיין אז די דין איז מען קען נישט האבן חרטה. פרעגט די גמרא, הא אמר רב חדא זימנא, וואס האט רב דאס געדארפן נאכאמאל דערמאנען צו רב אחא ברדלא, אז ביי מעמד שלשתן דיע ווערטער זאגן באפיה קאמינא לך דלא הדרנא בך מ'קען נישט חרטה האבן האט דאך שוין געזאגט איינמאל דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה האט ער קונה געווען וואס האט ער נאכאמאל געדארפן זאגן לא מצינא הדרנא זאגט די גמרא אי מההיא נאר דיע זאך וואס רב הונא האט געזאגט פאר רב'ן הוה אמינא וואלט איך געזאגט הני מילי, ווען זאגן מיר אז עס דארף זיין בפניו, ס'מוזן זיין אלע דריי, מתנה מרובה, ס'האנדלט זיך א גרויסע מתנה וואס דארט רעדט זיך במנה, דעמאלט דארפן זיין אלע, אבער אבל מתנה מועטת, אבער דא איז דאך געוועזן ביי קבא דמוריקא, וואלט איך געוואלט מיינען לא ליבעי בפניו, אפילו דער וואס דארף עס באקומען איז נישט דא, איז דער קנין אויך א קנין? קא משמע לן, דארפן מיר דערציילן באפיה קאמינא לך צו דערציילן אז אפילו קבא דמוריקא וואס א קליינע מתנה דארף אויך זיין ער זאל דארט זיין. דערציילט די גמרא א מעשה, הנהו גינאי, די מענטשן וואס האבן געהאט א גארטן

איז א סלע, נאר איבער דעם וואו שטייט סתם איסתירא מיינט מען סלע צורי, אז עס שטייט איסתירא זוזא דאס איז סלע מדינה, די גמרא זאגט ס'איז געווען צווייערליי מטבעות, די זעלבע צווייערליי דאלארס, אזוי ווי דא איז דא א דיפערענץ אין דער ווערד פון אמעריקאנער דאלאר ביזן קאנאדישן דאלאר, און ביידע הייסן דאלאר, אזוי איז געווען א חילוק פון צורי ביז מדינה, דער חילוק איז געוועזן דער סלע צורי איז געוועזן אכט מאל אזויפיל אין א סלע איז דא פיר זוז, קומט אויס אז א סלע מדינה איז געוועזן א האלבע זוז פון צורי. אמר ליה, אמרי ליה, האבן די אנדערע שותפים געזאגט צו אים,

און דאָרטן איז געװעזן דער בעל-הבית פֿון פֿעלד. דעמאָלט װען זײ האָבן זײ געזאָגט צו אים, ער זאָל געבן, איז ער דאָרט געװעזן. וקנו מיניה, און מ'האָט מקבל קנין געװען פֿון אים. לסוף, בײַ דער ענדע, אזל איז ער געגאַנגען עבד חושבנא בין דיליה לנפֿשיה, דער האָט געמאַכט זיך אַלײן אַ חשבון, לא פּש גביה ולא מידי, ס'איז גאָרנישט ניט פֿאַרבליבן, און דער בעל-הבית פֿון דעם ערד מאָנט די געלט. אתא לקמיה דרב נחמן איז ער געקומען פאר רב נחמן און געזאגט יענער מאנט ביי מיר אבער ס'איז נישט געבליבן ביי מיר אמר ליה האט ער אים געזאגט מאי איעביד לך וואס זאל איך דיר טון רב נחמן האט געמיינט אז ער האט חרטה נישט אז ס'איז גארנישט נישט געבליבן ביי אים נאר ער האט געמיינט אז דער מענטש האט חרטה זאגט ער צו אים וואס קען איך טון דו קענסט נישט האבן חרטה חדא איינמאל דאמר רב הונא אמר רב רב הונא האט געזאגט פאר רב'ן

מ'האט געמיינט ער דארף געבן און אין אמת'ן דארף ער נישט געבן, איז חוזר, האט מען חרטה. איתמר האבן מיר געלערנט. ראובן זאגט צו שמעון'ען, הולך מנה לפלוני, נא דיר הונדערט זוז, פיר עס צו דעם מענטש, שאני חייב לו, איך בין דאך שולדיג לוי'ן. ראובן איז שולדיג געלט פאר לוי'ן, גיט ער עס שמעון'ען אז ער זאל עס פירן פאר לוי'ן. מען מאכט אים א שליח. נאכהער איז געשען א אונס אויפן וועג, מען האט דאס צוגענומען א האלד אפ פון דעם שמעון'ען, אמר רב האט רב געזאגט חייב באחריותו, דער ראובן איז מחיוב צו באצאלן, ווען לוי זאל הייסן מען זאל עס שיקן מיט שמעון'ען, איז די אחריות אויף דעם לוי, אבער ער האט זיך נישט געהייסן. ואם בא לחזור, אויב נאכדעם ווי ער האט איהם איבער געגעבן דעם שמעונ'ען זאגט ער גיב מיר עס צוריק, כ'האב זיך באטראכט ס'קאן געשעהן א אונס, אינו חוזר קאן ער נישט האבן חרטה, ושמואל אמר און שמואל זאגט מתוך שחייב באחריותו, ווייל די פאראנטווארטליכקייט ליגט דאך אויף דעם ראובן, איז ער נאך דער בעל הבית, אם בא לחזור, ער וויל, ער זאגט דעם שליח גיב עס מיר צוריק, חוזר דארף ער צוריק געבן. זאגט די גמרא לימא מיר וועלן זאגן בהא קמיפלגי, זיי קריגן זיך אין דער זאך, דמר סבר רב לערנט, הולך, ווען ער זאגט דאס ווארט הולך כזכי דמי, איז גלייך ווי ער זאגט דעם שליח דעם שמעונ'ען ער זאל שוין זוכה זיין די זאל זאך פאר לוי'ן, דעריבער קען ער נישט חרטה האבן. איי פארוואס איז ער חייב באחריותו? ווייל דער לוי האט נישט געזאגט ער זאל מיט אים שיקן. ומר סבר און שמואל לערנט הולך לאו כזכי דמי, ממילא הולך לאו כזכי דמי אז איז דאך ווער איז דער בעל הבית אויף די געלט? דאך דער ראובן, איז תוספות שטעלט זיך אויף דעם, איי שמואל זאגט דאך א צווייטן טעם מתוך שחייב באחריותו חוזר, נאר דאס איז נישט דער עיקר טעם, נאר דער עיקר טעם איז ווייל ער האט נישט געזאגט מען זאל זוכה זיין פאר אים, נאר האט געזאגט הולך. זאגט די גמרא לא ניין. זאגט די גמרא לא ניין, דכולי עלמא אלע האלטן הוילעך כשכרי דמי, און מיט דעם ווען דאס זאל זיין א מתנה, וואס ביי די מתנה פאסט זיך נישט צו זאגן קיין אחריות, וועלן אלע האלטן אז אויב ער האט עס איבער געגעבן צו די האנט פון שליח, און ער זאגט אים הולך מנה לפלוני, איז גלייך כזכי. והכא בהא קמיפלגי זיי קריגן זיך אין דעם מר סבר לא אמרינן מיגו רב זאגט איך זאג נישט קיין מיגו ווייל ער איז חייב באחריותו הייסט שמואל האלט און רב זאגט איך זאג נישט די מיגו דעריבער זאגט ער חייב באחריות איז ער און חרטה האבן קען ער נישט ומר סבר און שמואל האלט אמרינן מיגו איך זאג א מיגו. תניא כוותיה דרב האט מען געלערנט ווי רב זאגט האט מען געלערנט איינער זאגט צו זיין חבר הולך מנה לפלוני שאני חייב לו אדער ער זאגט מיט דעם לשון תן מנה לפלוני שאני חייב לו אדער ער זאגט מיט דעם לשון וואס מען האט פריער גערעדט הולך מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי אדער תן מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי חייב באחריותו איז אויב עס ווערט פארלוירן אויף דעם וועג איז דער משלח חייב, ואם בא לחזור ער וויל חרטה האבן אינו חוזר, קען ער נישט חרטה האבן, פרעגט די גמרא פקדון ביי פקדון פארוואס זאל ער נישט קענען חרטה האבן, דער משלח דארף קענען חרטה האבן, לימא ליה, דער ראובן דער משלח קען זאגן צו דעם שליח, איך בין א זיכערע זאך אין רצונו אז דער מענטש וויל נישט, שיהיה פקדונו ביד אחר, איך האב געטון א עוולה וואס כ'האב דיר געגעבן, גיב עס צוריק, יענער וויל נישט אז זיין פקדון זאל זיין ביי אנדערן. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, דער דין איז געזאגט געווארן כשהוחזק כפרן אז דער אז דער משלח איז א כפרן, דער ראובן איז א כפרן, איז ווייסן מיר אז דער בעל הבית פון דעם פקדון עט זיין צופרידן אין וועמענס האנט ס'זאל נישט אריינקומען אבי ס'זאל ארויסקומען פון זיין האנט, דעמאלט אויך קען ער נישט זאגן אין רצונו שיהיה פקדונו ביד אחר, פארקערט ער וויל נישט ס'זאל זיין ביי אים דער פקדון. רשי. מען דארף פארשטיין לויט רשי און וואס רשי זאגט דא, אבער מתנה האלטן אלע הולך כזכי, די פריערדיגע מעשה וואס רב האט מזכה געווען צו איינעם די קבא דמוריקא, דארטן איז דאך עס געוועזן א מתנה, וואזשע האט דארטן געדארפן זיין מעמד שלושתן, דאס וואס ער האט אים געזאגט יהביה לפלוני פלוני דארף דאך שוין זיין גענוג, דארף דאך שוין זוכה זיין פאר דעם. ברוך השם, מסכת גיטין, דף י"ד, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט רב ששת. רב ששת הוה ליה, רב ששת האט געהאט אשרתא דסרבלי במחוזא, אין מחוזא האט ער געגעבן מאנטלען אויף בארג, אין א צייט ארום זאל מען אים געבן באצאלן פאר דעם געלט. אמר ליה לרב יוסף בר חמא, האט רב ששת געזאגט צו רב יוסף בר חמא, בהדי דאתית, ווען דו וועסט קומען פון מחוזא, אייתינהו ניהלי, גיי דארט ביי די מענטשן, נעם ביי זיי די געלט און ברענג עס מיר. אזל, איז רב יוסף בר חמא געגאנגען צו די מענטשן. יהבינהו ליה, זיי האבן אים געגעבן די געלט. אמרי ליה, האבן זיי געזאגט צו רב יוסף'ן, די מענטשן וועלכע האבן געגעבן די געלט, ניקני מינך, זאלן מיר מאכן א קנין מיט דיר, אז אויב ס'וועט געשען א אונס, די געלט וועט אוועקקומען אינמיטן וועג, וועלן מיר נישט דארפן באצאלן, נאר ווער הייסט עס וועט דארפן ליידן? ווער? רב יוסף. כ'ווייס רב יוסף דער שליח, דו נעמסט אויף זיך די אחריות. ריכטיג, א שומר חנם איז טאקע פטור אויף אונסים. אויב ער נעמט זיך ער נעמט אויף זיך איז ער מחויב. אמר להו, האט ער געזאגט זיי, אין, יא, כ'וועל מקבל קנין זיין. לסוף אישתמיט להו, ביי די ענדע ער האט זיך ארויסגעדרייט, ער האט נישט מקבל קנין געווען פון זיי, ער האט נישט גענומען אויף זיך אונסא דאורחא. כי אתא לגביה, ווען רב יוסף איז צוריק געקומען צו רב ששת'ן, אמר ליה, האט אים רב ששת געזאגט, שפיר עבדת, דו האסט גוט געטאן וואס דו האסט זיך אליין ניט משעבד געווען אומזיסט. דלא שוית נפשך וואס דו האסט זיך נישט געמאכט עבד לוה לאיש מלוה, דו האסט גוט געטון וואס דו האסט זיך ניט משעבד געווען. ס'איז דא א צווייטע גירסא אין גמרא, שפיר עבדת, לישנא אחרינא, א צווייטע לשון, שפיר עבדת, דו האסט ריכטיג געטון. פארוואס האסטו ריכטיג געטון? דו האסט געהאט אלץ געמעגט ארויסדרייען. ווייל עבד לוה לאיש מלוה, ווייל זיי זענען די לוה, זענען זיי די עבדים, אז מען זאל זאלן מיר באצאלן, ברענגען צו מיר וועמענס אחריות דארף זיין, זייער אחריות. לויט דעם ערשטן פשט איז די טייטש עבד לוה לאיש מלוה גייט עס ארויף אויף ר' יוסף'ן, דו האסט זיך גוט, דו האסט גוט געטון וואס דו האסט זיך ארויסגעדרייט נישט צו ווערן קיין עבד לוה לאיש מלוה, לויטן צווייטן פשט איז שפר עבדת דו האסט געטון מיטן דין, ווייל די אחריות ליגט אויף זיי, זיי דארפן עס מיר ברענגען. רש"י. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, רב אחי בר יאשיה הוה ליה, ער האט געהאט איספקא דכספא, א זילבערנע כלי, בנהרדעא. אין נהרדעא איז געליגן ביי איינעם זיינס א זילבערנע כלי, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי לרבי דוסא ברבי ינאי, לרבי דוסתאי ברבי ינאי ולרבי יוסי בר כיפר האט ער צו זיי געזאגט בהדי דאתיתו דעמאלט ווען איר וועט קומען פון נהרדעא, אתיוה ניהלי, ברענגטס עס מיר אזל זענען זיי געגאנגען, ס'האט געדארפן שטיין אזלי ווייל עס זעהט דאך אויס ביידע זענען געגאנגען. יהביה ניהליה, האבן זיי עס אוועקגעגעבן די מענטשן פון נהרדעא. די כלי וואס האט באלאנגט צו ר' אחי בר יאשיה. אמרי להו, האבן זיי, דער דער שומר פון די פקדון, געזאגט צו זיי, צו רב דוסתאי'ן מיט רב יוסי'ן, נקני מינייכו, לאמיר פון אייך מקבל קנין זיין, אז אויב ס'וועט געשען א אונס אויפן וועג, נעמט איר אויף זיך די אחריות. אמרו להו, האבן זיי געענטפערט, לא, מיר ווילן נישט, וויל זיך נישט אומזיסט משעבד זיין. אמרו להו, האבן די מענטשן פון נהרדעא געזאגט צו זיי, אויב איר נעמט נישט קיין אחריות, אהדריה ניהלן, גיט צוריק די זאך. רב דוסתאי ברבי ינאי אמר להו אין, רב דוסתאי ברבי ינאי האט געזאגט, ער גיט צוריק, ער גיט צוריק די זאך. רב יוסי בן כיפר אמר להו לא, רב יוסי בן כיפר האט געזאגט, ער גיט נישט צוריק, די גמרא האט דאך פריער געזאגט אז רב לערנט אם בא לחזור, אויב ער גיט איינעם א זאך כאטש דער משלח איז חייב באחריות, אם בא לחזור ער וויל חרטה האבן מען זאל צוריק געבן אינו חוזר, כאטש שטענדיג איז דאך דער כלל הלכה כשמואל בדיני, און דארט איז דאך א מחלוקת פון רב מיט שמואל, און שמואל לערנט דאך אם בא לחזור חוזר, ווייל שמואל זאגט דאך אזוי, מתוך שחייב באחריות אם בא לחזור חוזר, נאר ביי דעם דין בלייבט די הלכה ווי רב, ווייל די גמרא ברענגט א ראיה צו רב, האט ער געטון ווי דער דין איז. האט נישט געוואלט צוריק געבן. הוו קא מצערו ליה, האבן דיע מענטשן מצער געווען צו רבי יוסף בן קיפא. אמרו ליה, די מענטשן פון נהרדעא האבן געזאגט צו רב דוסתאי'ן ברבי ינאי'ן, חזי מר, דער האר זעהט, היכי קא עביד, ווי אזוי רבי יוסי בן כיפר טוט, ער וויל נישט צוריק געבן די זאך. אמר להו, האט רב דוסתאי צו זיי געזאגט, טב רמו ליה, שלאגט אים שטארק, לויט איין פשט אין רש י. נאך א פשט אין רש"י איז, טב רמו ליה, גוט, ער איז ווערד די קלעפ. וואס איז געווען ווייטער די ענדע, צו זיי האבן צוריקגעגעבן צו נישט, ווערט נישט דערמאנט.

אלא אמר להו נמי, ער האט אויך געזאגט צו די מענטשן פון נהרדעא טב רמו ליה, שלאגטס אים גוט. אמר ליה, האט רב אחי ברבי יאשיה געפרעגט צו רב דוסתאי ברבי ינאי, אמאי תיעבד הכי, וואס האסטו באשטאנען גלייך צוריק צו געבן, דער דין איז דאך אם בא לחזור, אינו חוזר, זיי האבן שוין אייך געגעבן, האבן זיי נישט קיין רעכט צו חרטה האבן? אמר ליה האט רב דוסתאי ברבי ינאי גענטפערט, אותן בני אדם דיע מענטשן הן אמה, זענען מענטשן פון אמות, ווי אין ליטע גייט די ווארט א מעטער אכציג, זייער הויכע מענטשן, וכובען אמה, דער העט, די מלבושים זייערע איז אויך ווארפט אן א פחד אויף מענטשן, משונה'דיגע מלבושים, די מענטשן, די רב די ווי די, די מענטשן וואס דער פקדן איז געווען, ומדברים מחצייהם, ווען זיי רעדן איז זייער קול אזוי גראב, אז עס דוכט זיך, עס דוכט זיך אז זיי רעדן נישט פון מויל, נאר זיי רעדן פון העלפט קערפער, וואס איז העלפט קערפער? דער נאפל. ושמותיהם מבוהלים,

מי נתן לינאי אבא, ווער וואלט געווען געגעבן צו מיין טאטן ינאי בר כמותי, אז זיין זון געבן אזוי ווי איך? רב אחי בר רב יאשיה האט ווידער איבער געפרעגט אמר ליה, האט אים געפרעגט בני אדם הללו קרובים למלכות הן, דיע מענטשן זענען נאנט למלכות? אמר ליה, האט אים רב דוסתאי בר רב ינאי גענטפערט הן יא, יש להם סוסים ופרדים שרצים אחריהם, ס'זענען ווי מען זאגט אזעלכע באוויסטע מענטשן וואס זיי האבן דארט סוסים און פרדים וואס זיי לויפן נאך זיי, אמר ליה הן, יא. אמר ליה אי הכי אויב אזוי שפיר עבדת, האסטו ריכטיג געטון וואס דו האסט גלייך געזאגט עס צוריק געבן, ווייל אזעלכע מענטשן דארף מען זיך ניט אנהייבן. רש"י. הולך מנה לפלוני, ראובן גיט צו שליח מנה הונדערט מטבעות ער זאל עס געבן שמעונ'ען. והלך, דער שליח איז געגאנגען, וביקשו, ער האט געזוכט אים שמעונ'ען, ולא מצאו, ער האט אים שוין נישט געטראפן, שמעון איז שוין געשטארבן. און מ'האט דא יעצט די שאלה? צי זאגן מיר אז ער זאל צוריק ברענגען די געלט צו דעם משלח ווייל ער איז דאך נישט דא, אדער ניין, אז ער האט שוין זוכה געווען די זאך פאר שמעון'ען, באלאנגט שוין די געלט צו שמעון'ען, און ער איז געשטארבן ירש'ען עס די יורשים. תני חדא, אין איין ברייתא האט מען געלערנט, יחזרו למשלח, ער דארף צוריק געבן די געלט צו דעם וואס האט געשיקט צו ראובן, ותניא אידך, אין אנדער ברייתא האט מען געלערנט, וועמען זאל ער געבן די געלט, ליורשי מי שנשתלחו לו, די יורשים פון דעם צו וועמען עס איז געווארן געשיקט, צו די יורשים פון שמעון, לימא וועלן מיר זאגן בהא קמיפלגי אז די מחלוקת איז אין דעם, דאס איז א זיכערע זאך. ווען ראובן זאל זאגן צום שליח, זיי זוכה דיע געלט פאר שמעונ'ען, און זאגן וואס האט ער שוין זוכה געווען, ווערט עס שוין די געלט שמעונ'ס, און נאר אפילו שמעון איז געשטארבן, און ירש'ען עס די יורשים פון זיין האנט. אבער דא האט ער דאך געזאגט מיט דעם לשון הולך דמר סבר הולך כזכי, אין דער ברייתא וואס עס שטייט אז מען זאל געבן די געלט ליורשי מי שנשתלחו לו, ווייל ער לערנט אז מען זאגט הולך איז גלייך כזכי, און אויב ער האט שוין זוכה געווען פאר שמעונ'ען דארף מען עס געבן צו די יורשים. און מר סבר, אין דער ברייתא וואס שטייט מען גיט עס צוריק צו דעם משלח צו ראובן'ען, ווייל ער לערנט הולך לאו כזכי, הולך איז נישט כזכי, האט ער געגעבן אז זאל עס געבן שמעונ'ען, נאר שמעון לעבט נישט, דארף ער צוריק געבן די געלט.

ער האט דאך עס נאר געשיקט צו וועמען? צו שמעונ'ען, און אז שמעון איז נישט דא, דארף ער עס צוריק געבן צו וועמען? צו דעם משלח צו ראובן'ען. הא בשכיב מרע. אבער אז דער משלח, דער ראובן, איז געוועזן א שכיב מרע,

איי בלייבט דאך שווער פארוואס שטייט דארט מען גיט עס צוריק צו משלח, נאר דער חילוק איז אזוי, הא דאיתיה למקבל בשעת מתן מעות, אויב דער שמעון האט געלעבט ווען ראובן דער שכיב מרע האט איבער געגעבן די געלט, דעמאלט האט זוכה געווען אין דער זאך שמעון, גיט מען ליורשי מי שנשתלחו לו. הא דליתיה למקבל בשעת מתן מעות, אבער בשעת ראובן דער שכיב מרע האט דאס געגעבן צו דעם שליח ער זאל געבן שמעונ'ען האט שמעון שוין נישט געלעבט, קומט דאך אויס, וואס הייסט דער שליח האט זוכה געווען פאר שמעונ'ען? ס'איז דאך אויך נישט דא, איז דאך די זכיה געוועזן בטעות, דעריבער גיט מען עס צוריק צו דעם משלח. ר' פאפא אמר, ר' פאפא זאגט, הא והא בבריא, ביידע ברייתא רעדן זיך בבריא, און הולך זאג איך, לאו כזכי דמי, עט זיין גוט די ברייתא, וואס אין דער ברייתא שטייט אז מען גיט עס צוריק צו דעם משלח צו דעם וואס האט עס געשיקט, נאר הא דמית נותן, דמית מקבל בחיי נותן, אויב דער מקבל, דער שמעון, דער וואס דארף עס באקומען, מיר רופן שוין אן מקבל, ער האט געדארפט באקומען, איז געשטארבן בחיי נותן, גיט מען עס צוריק צו דעם משלח. פארוואס? ווייל דער האט זיך אין דעם, איז דער הולך פון א בריא איז דאך לאו כזכי, און ער, און ווי וועט זיין דער נותן ווען דער שליח קומט צוריק, און דער נותן לעבט אויך נישט, דארף ער עס צוריקגעבן צו די יורשים פון משלח. ס'פאסט זיך דא צו זאגן מצוה לקיים דברי המת, ווען ער האט געהייסן געבן האט ער געהייסן געבן וועמען? פאר דעם שמעונ'ען, און אז שמעון איז געשטארבן דארף מען נישט געבן. הא דמית נותן בחיי מקבל, ווי עט זיין דער ראובן דער נותן איז געשטארבן פאר דער מקבל, זאל טאקע זיין ווען ער האט געגעבן דעם שליח האט דער שליח נאך פאר אים נישט זוכה געווען, אבער ווייל דער מקבל האט נאך דעמאלט געלעבט און דער נותן איז געשטארבן איז דאך דא א ענין פון מצוה לקיים דברי המת, איז מכח דעם דין פון מצוה לקיים דברי המת דארף עס דער שליח געבן צו דעם שמעונ'ען, און אויב שמעון לעבט נישט דארף ער געבן ליורשי מי שנשתלחו לו. רשי. זאגט די גמרא, לימא מיר וועלן זאגן הולך כזכי תנאי, ווען איינער האט געגעבן א שליח א זאך אז ער זאל עס איבערגעבן א צווייטן מענטש, און ער האט אים געזאגט מיט דעם לשון זכי, איז דאך זיכער באלאנגט שוין די זאך צו יענעם, דער שליח איז זוכה פאר יענעם מענטש, ווייל זכין לאדם שלא בפניו, און אויב דער משלח וויל חרטה האבן, קאן ער נישט חרטה האבן, לאמער זאגן ווי איז אבער אז ער זאגט דאס לשון הולך, איז דא א מחלוקת צו עס האט דעם זעלבן דין ווי זכי צו נישט. דתניא מיר האבן געלערנט, ראובן האט געזאגט צו שמעונ'ען, הולך מנה לפלוני, פיר אוועק דיע מנה פאר דעם מענטש. ער האט געזאגט צו דעם שליח, מנה הונדערט דאלער, והלך וביקשו, און דער שליח איז געגאנגען און האט אים געזוכט ולא מצאו, ער האט אים נישט געפונען, ער איז געשטארבן, יחזרו למשלח, דארף נעמען דער שליח און צוריק געבן די געלט צו דעם מענטש ווער עס האט געשיקט, מת משלח, ער קומט צוריק, דער וואס האט אים געשיקט איז געשטארבן.

אז מען גיט עס צוריק צו די יורשים פון דעם צו וועם מען האט עס געשיקט, און נישט קיין חילוק צו די מקבל, איז פשטות קריגן זיך אויף ביידע דינים, דאס הייסט אז ווען דער משלח לעבט און ער גייט און ער טרעפט אז דער מקבל לעבט נישט, גיט ער ליורשי מי שנשתלחו לו, צו נאכדעם ווייזט זיך ארויס שטענדיג האט שוין זוכה געווען דער מקבל, און אז ער לעבט נישט גיט מען ליורשי מי שנשתלחו לו. רבי יהודה הנשיא אמר משום רבי יעקב, רבי יהודה הנשיא זאגט אין נאמען פון רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר, מצוה לקיים דברי המת, וואס פאר א ווערטער איז דאס? אז מצוה לקיים דברי המת צו וועמען זאל מען עס געבן? זאל מען עס געבן צו די יורשים צו וועמען עס איז געווארן געשיקט, וואזשע זאגט רבי יהודה הנשיא אנדערש פון די יש אומרים? די יש אומרים זאגן דאך אויכעט ליורשי מי שנשתלחו לו, וועט מען באלד זען ווייטער, נאר אז דארט נישט, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, איך ווייס נישט צי מען זאל עס געבן פאר די משלח, צי מען זאל עס געבן צו די מי שנשתלחו לו, ס'איז אונז א ספק די זאך, דעריבער יחלוקו, זאל מען זיך, זאל מען טיילן, א העלפט גיט מען מיט גיט מען יורשי מי שנשתלחו, און א העלפט באלאנגט צום משלח. וכאן אמרו, און דא אין בבל האט מען געזאגט, כל מה שירצה שליח יעשה, נישט מען מיינט ער קען צונעמען די געלט פאר זיך, נאר דאס רופט זיך אן אין די גמרא שודא, דער שליח ערשט ווען מען זאגט כ'גיב עס אים איבער דעם שליח ווי ער פארשטייט. אמר רבי שמעון הנשיא, האט רבי שמעון הנשיא געזאגט, על ידי היה מעשה, ביי מיר איז געווען א מעשה, ואמרו יחזרו ליורשי משלח, מאי לאו, מיינסטו ניט, בהא קמיפלגי, דתנא קמא סבר, דער תנא קמא לערנט, הולך לאו כזכי, דעריבער זאגט דער תנא קמא, מען גיט עס צוריק צום משלח, ורבי נתן ורבי יעקב נמי הולך לאו כזכי, נאר זיי זאגן נאך א זאך, דער תנא קמא רעדט נישט ווען דער משלח איז געשטארבן, זיי זאגן ואף על גב דמית, אפילו דער משלח איז געשטארבן, לא אמרינן מצוה לקיים דברי המת. ויש אומרים, זאגן הולך כזכי, דעריבער זאגן זיי למי ליורשי מי שנשתלחו לו, רבי יהודה הנשיא אמר משום רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר, הולך לאו כזכי, ומיהו היכא דמית אמרינן מצוה לקיים דברי המת. איך מוז דאך זאגן אז די יש אומרים'ס טעם איז נישט וועגן מצוה לקיים דברי המת, נאר זיי זאגן זייער דין אפילו ווען דער משלח איז נישט געשטארבן, ווייל עס ווייזט אויס אז ר' מאיר האט געהערט אז זיי זאגן הולך כזכי האט ער זיי געזאגט, ניין דאס זאג איך נישט נאר איך זאג מצוה לקיים דברי המת, וחכמים אומרים יחלוקו, מספקא להו, ס'איז א ספק צי איך זאג הולך כזכי צי לאו כזכי, צי מצוה לקיים דברי המת צי ניט, וכאן אומרים אין בבל זאגט מען שודא עדיף דאס איז בעסער פון חלוקה, ורבי שמעון הנשיא מעשה אתא לאשמועינן, ער דערציילט מיר א מעשה אז איך זאג יחזרו ליורשי משלח ווייל איך זאג נישט הולך כזכי, און איך זאג נישט מצוה לקיים דברי המת, זע איך דאך אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת צי הולך כזכי צי לאו כזכי. זאגט די גמרא לא, ניין. דו ווילסט זאגן אז מען קריגט זיך דא צי הולך, ווען מען זאגט צו דעם שליח הולך האט עס דעם זעלבן דין כזכי אז ער זאל שוין זוכה זיין פאר יענעם מענטש. בבריא אויב דער משלח איז געווען א געזונטער מענטש און ער האט געגעבן א זאך צו דעם שליח און ער האט אים געזאגט הולך מנה לפלוני מתנה דכולי עלמא לא פליגי איז נישט דא קיין שום מחלוקת האלטן אלע הולך לאו כזכי דמי. עס באלאנגט דאך נישט צו דעם מקבל. והכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך בשכיב מרע, ביי א שכיב מרע, ובפלוגתא דרב אלעזר ורבנן קמיפלגי, זיי קריגן זיך אין דער מחלוקת פון רב אלעזר מיט רבנן. מיר זענען געוואוינט אלעמאל צו זאגן אז דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו, מיט זיין דיבור טוט זיך שוין אפ די כתיבה, צוגלייך ווי ס'איז שוין דא א שטר, מיט זיין דיבור טוט זיך שוין אפ די מסירה. רב לאזער קריגט אויף דעם דיבור. רב לאזער זאגט אז די חכמים האבן נישט מתקן געווען אז די די תקנה פון דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו. דתנן, מיר האבן געלערנט. המחלק נכסיו על פיו, איינער צוטיילט זיינע פעלדער, וואס איז טייטש על פיו? עס זאל נישט גיין אן ענין ירושה וואס עס ווערט אטאמאטיש, נאר ער צוטיילט אליין. רב אלעזר אומר, רב אלעזר זאגט, אחד בריא, צי דער מענטש וואס צוטיילט איז א געזונטער מענטש, ואחד מסוכן, צי דער מענטש איז א שכיב-מרע, צי דער איז נישט דא מסוכן הייסט א קראנקער מענטש, א קראנקער, שכיב ער ליגט, מרע קראנק, נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף בשטר ובחזקה, דאס איז זייער קנין פון א בריא, דער זעלבער קנין איז עס פון א מסוכן, ושאין להם אחריות.

אויב ס'איז געוועזן א שכיב מרע, איז סיי נכסים שיש בהם אחריות, וואס איז מיט די מ'דארף די קנין כתובים, איז דא א דארף מען ניט שרייבן, דא האט דער דיבור סיי ביי מטלטלין. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רב אלעזר, מעשה, עס איז געווען א מעשה באמן, די מאמע של בני רוכל, די מאמע פון פעדלערס בני רוכל, שהיתה חולה, זי איז געווען קראנק, ואמרה האט זי געזאגט תינתן ס'זאל ווערן געגעבן כבינתי דארטן די דזשולערי דארטן לביתי צו מיין טאכטער, והיא בשנים עשר מנה. ס'ווערט געווען צוועלף מנה, ומתה, ס'איז געשטארבן, וקיימו חכמים את דבריה, און די חכמים האבן מקיים געווען דאס וואס זי האט געזאגט, זעהט זיך פון דעם אז וואס? אז א שכיב מרע און מיט דעם דיבור אליין איז מען מקיים. אמר להם, האט רב אלעזר געזאגט, בני רוכל, תקברם אמם, ס'איז א לשון קללה מען זאל פון זיי נישט רעדן אין בית מדרש ווייל זיי זענען געווען רשעים, רש"י זאגט, לויט רב אלעזר'ן זענען זיי געווען רשעים ווייל זיי האבן געהאלטן אין כרם קוצים, און ער זאגט דאס איז כלאים, איז ממילא ווייל זיי זענען רשעים האט מען נישט מדקדק געווען וויאזוי ס'איז געווען די צוואה, ווייל מען האט זיי נישט געוואלט ווי מען זאגט דערמאנען אין בית מדרש. וואס דא זעען מיר אז אין דעם דין צו דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו איז דא א מחלוקת רב אלעזר האלט נישט דעם דין. יעצט וועלן מיר אריינלערנען די ברייתא ווי זיי קריגן זיך אין זיי. תנא קמא האלט כרב אלעזר, דער תנא קמא וואס ער זאגט ליורשי, למשלח, ווייל ער האלט ווי רב אלעזר אז דער שכיב מרע האט נישט מער קיין זכות. ורב נתן ורב יעקב נמי כרב אלעזר, האלטן אויך ווי רב אלעזר, אז איך זאג נישט דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו, און אף על גב דמית, זיי זענען נאך מוסיף, אפילו ווען דער משלח איז געשטארבן, לא אמרינן זאג איך נישט מצוה לקיים דברי המת, ווי דער תנא קמא האלט ווען איז געשטארבן דער משלח ווייס איך דאך נישט, ווייל ער רעדט זיך נישט מיט די געשטארבן. ויש אומרים, די יש אומרים וואס זאגן מען זאל עס געבן ליורשי מי שנשתלחו לו, זיי האלטן כרבנן וואס די רבנן לערנען, אז דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו, אפילו לא מת משלח דארף מען אויך געבן ליורשי מקבל כל זמן דער משלח האט נישט חרטה פון זיינע ווערטער. ורב יהודה הנשיא שאמר משום רב מאיר, ער האלט אויכעט כרב אלעזר, פון וואו זעה איך דאס? ווייל ער זאגט דאך פארוואס דארף איך עס געבן? מי שנשתלחו לו, ווייל מצוה לקיים דברי המת, ווייזט אויס, אבער נישט וועגן דער זאך פון מצוה לקיים דברי המת דארף מען נישט געבן, ווייל איך זאג נישט דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו, מיהו היכא דמית, אויב דער משלח איז געשטארבן, אמרינן מצוה לקיים דברי המת, וחכמים אומרים יחלוקו, מספקא להו, זיי ווייסן נישט צי דער דין איז ווי רב אלעזר, צי ווי די רבנן, און אויב ר'איז געשטארבן קומט שוין צו נאך א ספק צי איך זאג מצוה לקיים דברי המת צו נישט. וכאן אמרו, און אין בבל זאגט מען, שודא עדיף, איך גיב עס איבער ווי דער שליח פארשטייט וועמען צו געבן, דאס איז בעסער ווי חלוקה. ור' שמעון הנשיא, מעשה אתא לאשמועינן, איז שוין אלעס פארענטפערט. אבער אין אמת'ן האלטן אלע הולך לאו כזכי רשי. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, רבי שמעון הנשיא וואס מיר האבן פריער געלערנט, רבי שמעון הנשיא, אמר רבי שמעון הנשיא על ידי היה מעשה, נשיא הוא, ער איז א נשיא, או משמיה דנשיא קאמר, אדער די טייטש איז, רבי שמעון זאגט אין נאמען פון נשיא. וואס איז די שאלה? פשטות דארף דאך טייטשן אז ער איז געווען א נשיא. נאר ווייל מען טרעפט נישט קיין ארט אז ס'זאל זיין א נשיא וואס הייסט רב שמעון, אזוי זאגט תוספות. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר פושט זיין, דאמר רב יוסף, הלכה כרב שמעון הנשיא. וואס איז דא מער, אויף וואס שטייט דא אנדערש די לשון? נאר רב יוסף איז דאך געווען אן אמורא. איז רב יוסף וואלט געדארפן ארויסזאגן, אויב ס'זאל זיין משמיה דנשיא וואלט געדארפן שטיין, אמר רב יוסף, הלכה כרב שמעון שאמר משום הנשיא. און ווייל איך זעה אז זאגט דאס נישט, מיינט ער טאקע צו זאגן אז רב שמעון איז געווען א נשיא. זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה, ועדיין תיבעי לך נשיא הוא או דקאמר משמיה דנשיא, ווייל ס'קען זיין דעריבער זאגט ער מיט דעם לשון ווייל די לשון דא דער ברייתא זאגט ער אויך די לשון תיקו. גופא, אויבן האמער געלערנט אמר רב יוסף הלכה כרב שמעון הנשיא, פרעגט די גמרא והא קיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו, די הלכה איז דאך ווי די רבנן, און אויב איז די הלכה ווי די רבנן פארוואס פסקנט ער ווי רב שמעון הנשיא וואס ער האט געזאגט יחזרו ליורשי משלח, ענטפערט די גמרא, רב יוסף מוקי לה בבריא, ער לערנט איין אז ס'רעדט זיך בבריא, און ער האלט הולך לאו כזכי, פרעגט די גמרא, והא ליורשי משלח קאמר, רבי שמעון הנשיא זאגט דאך ליורשי משלח, און איך גיי פסק'נען ווי ער, וקיימא לן מצוה לקיים דברי המת. און מכוח דעם דין פון מצוה לקיים דברי המת דארף דאך עס געבן צו די יורשי מי שנשתלחה לו, ענטפערט די גמרא תני לערן יחזרו למשלח נישט ליורשי משלח למשלח, ס'רעדט זיך ער איז נישט געשטארבן, אבער אויב ער איז טאקע געשטארבן איז מצוה לקיים דברי המת הדרן עלך המביא קמא הדרן עלך המביא קמא.